ברוך השם, מסכת סוטה, דף ו, עמוד א', די משנה, זאגט די משנה, ואלו אסורות מלאכול בתרומה, ס'דא אזעלכע, נאך קינוי וסתירה, כאטש מיר זאגן אז מען גיט זיי נישט צו טרינקען, אבער קיין תרומה טארן זיי נישט עסן. שטענדיג זאגן מיר דאך אז נאך קינוי וסתירה טאר זי נישט עסן קיין תרומה, ביז ווען? ביז וואנען מען וועט איר אנטרינקען וועט מען בודק זיין, אבער די טארן קיינמאל נישט עסן קיין תרומה. האומרת טמאה אני לך, אויב זי זאגט טמאה אני לך. איז תוספות ברענגט דא אראפ די גמרא אין ענדע נדרים וואס דארטן זאגט רב ששת אפילו זי זאגט טמאה אני לך גלייב איך איר נישט און זי מעג עסן תרומה, פארוואס דא שטייט אז זי זאגט טמאה אני לך טאר זי נישט עסן קיין תרומה, ווייל דא רעדט זיך אז ס'איז געווען נאך קינוי וסתירה, נאך קינוי וסתירה דעמאלטס איז רגליים לדבר גלייב איך, אדער ושבאו עדים שהיא טמאה ס'איז געקומען עדות. זי איז טמא. אדער והאומרת אז זי זאגט איני שותה, זי וויל נישט טרינקען. אויב זי וויל נישט טרינקען וועט מען ווייטער לערנען צווינגט מען איר נישט צום טרינקען, נאר וואס איז דעמאלט דער דין? אז דער מאן גט'ט איר און זי פארלירט די כתובה. איז די אלע דריי זאכן וואס איז געווארן דא דערמאנט פארלירט זי די כתובה, טמאה אני לך האט זי נישט קיין כתובה, שבאו עדים שהיא טמאה האט זי נישט קיין כתובה, צי זי זאגט איני שותה האט זי נישט קיין כתובה, אדער ושבעלה אינו רוצה להשקותה אז דער מאן וויל ער נישט זאל טרינקען, זי באשטייט נאר דער מאן וויל נישט, איז דעמאלט טאר זי נישט עסן קיין תרומה. און און דעמאלטס איז דער דין, זי איז אסור צום מאן, ער דארף איר גט'ן, אבער די כתובה פארלירט זי נישט, אדער ושבעלה בא עליה בדרך, אז אויב נאך קינוי וסתירה איז בעלה בא עליה, דעמאלט גיט מען איר נישט צו טרינקען. ווייל די וואסער איז מער נישט בודק, כ'לערן דאך פון פסוק ונקה האיש מעון בזמן שהאיש מנוקה, דעמאלט איז המים בודקין, און ווי דעמאלט אויך וועט ער נאר דארפן גט'ן און געבן א כתובה. רש"י, לאכול בתרומה זי טאר נישט עסן קיין תרומה אין מקום אז איר מאן איז א כהן ושבעלה בא עליה בדרך,

און דאס וואס שטייט בדרך דאס איז לאו דווקא, און אין אמת'ן אין דעם דין אין האיש מנוקה מעוון איז לאו דווקא ער האט געזינדיגט מיט איר מיט זיין פרוי מיט דער סוטה, דער רמב ם זאגט אז אויב בא מימיו ביאה אסורה, וואס פאר א ביאה אסורה עס זאל נישט זיין, איז שוין אויך דער דין אין המים בודקין את אשתו, נאר דא איז דאך דער פשט די משנה רעכנט דא אויס אז מען גיט נישט גלייך צו טרינקען, דאס וואס מיר זאגן ער איז געקומען ביאה אסורה אין המים בודקים את המים בודקים את אשתו, רעדט מען נישט פון דעם פאל פון דא, דא רעדט מען דאך מען וויל איר אנטרינקען, ווי די משנה וועט ווייטער זאגן מען גיט איבער צוויי מענטשן אויפן וועג טאמער קומט ער אויף איר בדרך און אויב בא עליה בדרך גיט מען נישט צו טרינקען. גמרא, אמר רב עמרם, האט רב עמרם געזאגט, הא מילתא אמר לן רב ששת, די זאך האט אונז געזאגט רב ששת, ואנהר לן עיינין, ער האט אונז געמאכט ליכטיג די אויגן, ממתניתין פון דער משנה, ער האט געברענגט א ראיה צו די זאך וואס ער האט געזאגט פון דער משנה. סוטה, שיש לה עדים במדינת הים, א סוטה ווערט זי דאך אנגערופן נאך קינוי וסתירה, אויב ס'איז דא עדות במדינת הים, וואס האבן געזען אז זי איז געווארן טמא, כאטש די עדות זענען נישט דא פאר אונז, איז די דין אין הבא המים בודקין אותה, די וואסער וועט איר נישט בודק זיין, מאי טעמא דאמר קרא ס'שטייט אין פסוק ונסתרה והיא נטמאה ועד אין בה, ס'איז בכלל נישט דא קיין עדות, דליכא דידע בה, קיינער ווייסט נישט אז זי איז געווארן טמא. לאפוקי הא, אבער דא או אז ס'איז דא עדות במדינת הים דאיכא דידע בה, ס'איז דאך דא ווער עס ווייסט, דעמאלט איז נישט בודק. און רש י פרעגט, כאטש פון דעם ועד אין בה טוה איך דאך אפלערנען אז ועד אין בה ס'איז נישטא קיין צוויי עדות נאר איינער, דעמאלט היא לא נתפשה. ווערט זי גע'אסר'ט אויפן מאן, זאל נישט טרינקען, רעדט מען דאך פון דארטן, אפלערנען טאקע פון פסוק אז ווען מען ווייסט יא אז ס'איז דא א עד, ס'איז געקומען צו גיין, נאר וואס דען ס'איז נישט געקומען קיין צוויי נאר איינער, זאגט דער רש י אין מקרא יוצא מידי פשוטו, איך טוה אויך אזוי דרשנען אז אויב ועד אין בה. קיינער ווייסט נישט, ס'איז נישט דא במדינת הים, דעמאלט זאגט א פסוק והביא האיש את אשתו, און די גאנצע פרשה אז די מים בודקין אותה, אבער אויב אז ס'איז עפעס דא עדות, דעמאלט איז די מים נישט בודק, ואנהר לן עיינין ממתניתין, ער האט געברענגט א ראיה צו זיין דין פון די משנה, ווייל פון דעם פסוק איז דאך נישט קיין שטארקע ראיה. ווייל איך קען דאך זאגן ווי מיר האבן געזאגט אז פון ועד אין בה לערן איך אפ אז אויב ס'איז דא פאר אונז איין עדות אז ס'איז געווארן טמא ווערט זי גע'אסר'ט, אזוי האבן מיר דאך געלערנט ועד אין בה אז ס'איז נישט דא קיין צוויי עדות נאר ס'איז דא איין עדות ווערט זי גע'אסר'ט. האט ער געברענגט אבער א ראיה פון דער משנה, דקתני שטייט אין דער משנה ושבאו לה עדים שהיא טמאה אז קומט עדות אז זי איז טמא, דעמאלט איז זי אסור צו עסן תרומה. דאתו עדים אימת? ווען זענען געקומען די עדות אי נימא אז דו וועסט זאגן מקמי דתשתי אז ס'איז געקומען צו גיין עדות זיי האבן געזאגט זי איז טמא איידער זי האט געטרינקען זונה היא אז ס'איז דא עדות אז ס'איז געווארן טמא איז דאך מיר א פשיטא אז זי איז אסור צו עסן תרומה גיב א קוק פריער געשטאנען האומרת טמאה אני איז אסור צו עסן תרומה? איז דאך אוודאי און אוודאי אז ס'איז דא עדות אז זי איז טמא טאר זי נישט עסן, וואזשע דערציילט מיר די משנה? אלא דארף איך איינלערנען די משנה רעדט זיך לבתר דשתאי, די עדות קומען צו גיין נאכדעם ווי זי האט געטרינקען און די וואסער האט גארנישט נישט געווירקט אויף איר, דערציילט ער מיר איך זאל נישט זאגן אז די עדות זענען פאלשע עדות, והראיה זענען פאלשע עדות? ווייל די וואסער האט נישט געווירקט? זאג איך נישט אזוי. איז אזוי, און לכאורה לאמיר דאך פארשטיין, אויב די וואסער האט נישט געווירקט דארף מען דאך זאגן אז די עדות זענען פאלשע עדות. איז אזוי, אי אמרת בשלמא, אויב איך וועל לערנען אז אויב ס'איז דא עדות במדינת הים, אז זי איז טמא, דעמאלט זאגן מיר, אין המים בודקין אותה, און די וואסער טוט איר נישט בודק זיין. שפיר, דעריבער זאגן מיר אז די עדות זענען נישט קיין פאלשע עדות, ווייל עס איז דאך געווען דער וועלכע האט געוואוסט, און דעריבער האט עס נישט בודק געווען. אלא אי אמרת המים בודקין אותה, אויב דו זאגסט אפילו עס איז דא עדות במדינת הים, איז די וואסער אויך בודק. און ווען איז די וואסער בודק? די וואסער טוט דאך זייער פעולה גלייך אויף דעם ארט. אויב אזוי אז נאכדעם וואס זי האט געטרינקען ס'האט איר גארנישט ניט געשאדט, און נאכהער קומט עדות שנטמאה, תיגלי מילתא למפרע, איז דאך דא א פאקט דסהדי שקרי נינהו, ס'פאלשע עדות, און ווען איך זע איך זאג. אז די עדות זענען נישט קיין פאלשע עדות, ווייל זיי קומען צו גיין נאכדעם וואס זי האט געטרינקען און ס'האט איר נישט געשאדט, איז דאך א סימן, ווייל אויב ס'דא עדות אין די מדינת הים איז נישט בודק. אמר ליה רב יוסף, האט רב יוסף צו אים געזאגט, לעולם אימא לך מים בודקין אותה. אין אמת'ן וויל איך זאגן אז אפילו עס איז דא עדות איז די וואסער אויך בודק, און ווען זענען געקומען צו גיין די עדות? נאכדעם וואס זי האט געטרינקען און איר האט עס נישט פארשאדט, איי זאל איך זאגן די עדות זענען פאלשע? והא און דא הא אימור קען זיין זכות תולה לה, די גמרא זאגט ווייטער אז זכות פון מצוה קען איר נישט תולה זיין. נאר זכות פון תורה, כאטש זי איז נישט געבאטן צו לערנען תורה, נאר דורך די זכות וואס זי טוט זיך אפגעבן מיט די קינדער זאלן גיין לערנען תורה, די זכות וואס זי העלפט ארויס דעם מאן אז דער מאן זאל קענען גיין לערנען תורה, די גמרא זאגט דאך מיט דעם לשון בהמתינא לגברייהו, ווי זיי ווארטן אויף די מענער ביז זיי קומען פון דעם לערנען, איז דער זכות איז תולה זאגט די גמרא א יאר אדער צוויי. אדער דריי יאר? וואס איז עס תולה, אויב אזוי במאי קמיפלגי? אין וועלכע זאך קריגט זיך רב ששת מיט רב יוספ'ן? רב ששת זאגט אז איך מוז זאגן אין המים בודקין אותה אויב ס'דא עדות מדינת הים. ווייל אויב כ'זאל זאגן מים בודקין אותה וואלט געז וואלט איך זיכער געזאגט אז ס'קומט שפעטער עדות אז ס'איז סהדי שקרי און רב יוסף זאגט כ'וואלט נישט געזאגט ס'איז סהדי שקרי נינהו אין וואס קריגן זיי זיך במתנוונה דרבי אין דער זאך וואס רבי זאגט אז דעמאלט ווען זי האט א זכות ווערט זי קראנק דתנן מיר האבן געלערנט אין דער משנה רבי אומר רבי זאגט זכות תולה במים המרים, א זכות טוט הענגען, זי ווערט נישט געשטראפט גלייך, און אבער אזוי איז דאך דער דין אויב זי איז טהורה, איז אויב זי האט נישט געהאט קיין קינדער, האט זי יעצט יא קינדער? דתנן רבי אומר זכות תולה במים המרים, א זכות. קען אפשטופן די זאך זאל נישט האבן די שטראף גלייך. ואינה יולדת, זי האט נישט קיין קינדער, ואינה משבחת, אזוי זאגן מיר דאך אז זי ווערט בעסער, זי ווערט שענער, דא ווערט זי ניט משבחת, אלא מתנוונה והולכת, זי ווערט גלייך קראנק. בסוף שמתה באותה מיתה, אבער די ענדע זי וועט שטארבן מיט דער מיתה אז די בויך וועט ווירקן זאל ווערן געשוואלן און נופל ירך, נאר וואס דען ס'עט נאך דויערן אסאך צייט. רב ששת סבר רב ששת לערנט בין לרבי בין לרבנן. סיי לויט רבי'ן סיי לויט די רבנן, אויב ס'דא זכות, הויא מתנוונה, איז שטענדיג איז ווערט זי גלייך קראנק, ממילא אויב זי האט געטרינקען. און זי איז נישט געווארן גלייך קראנק, און נאכער קומט צו גיין עדות שנטמאה, אויב איך זאל זאגן די מים האט בודק געווען, איז דאך א פאקט אז דאס איז פאלשע עדות, מוז איך זאגן, פארוואס זאג איך נישט ס'איז פאלשע עדות, ווייל אויב ס'איז דא עדות במדינת הים איז די וואסער נישט בודק. ורב יוסף סבר, רב יוסף לערנט. לרבי הויא מתנוונה, לויט רבי'ן ווערט זי גלייך קראנק, אבער לרבנן לא הויא מתנוונה, אדער לויט די רבנן ווערט זי נישט קראנק, ממילא קען איך לערנען אז אויב ס'איז דא עדות מדינת הים איז די מים אויך בודק. איי פארוואס, ס'קומט צו גיין שפעטער עדות נטמאה, איך זע דאך זי איז נישט געווארן קראנק, ווייסטו פארוואס? ווייל זכות תולה לה. מתיב רב שימי בר אשי, האט רב שימי בר אשי געפרעגט א קשיא, מיר האבן געלערנט רבי שמעון אומר, רבי שמעון זאגט, אין זכות תולה במים המרים, קיין זכות, טוט נישט תולה זיין אז זאל נישט ווערן גלייך געשטראפט. ואם אתה אומר דאס זאגט רבי שמעון ווייל אויב דו וועסט זאגן זכות תולה במים המרים מדחה אתה, מדחה איז דאס לשון דו טוסט שוואכער מאכן את המים די וואסער בפני כל הנשים השותות. די פרויען וואס זיי טרינקען, זיי וועלן נישט מורא האבן, זיי וועלן נישט וועלן זאגן זיי זענען טמא, ווייל זיי וועלן זען אט יענע האט געהאט קינוי סתירה און און עס איז נישט געשאדט, און יענע האט געהאט, און יעדער איינער איז דאך כל הפוסל במומו פוסל, מסתמא איז יענע אויך געוועזן די זעלבע ווי זי, און נאר עס האט נישט, שאדט נישט, דעריבער וועט זי נישט גיין מודה זיין אז זי איז טמא. דאס איז איין זאך. נאך א זאך, ואתה מוציא שם רע על הטהורות ששתו, די וועלכע זענען געווען טהורות און זיי האבן געטרינקען, וועלכע והן אומרים, וועט מען זאגן, אין אמת'ן, טמאות היו זענען געווען טמא, אלא שתלה להן זכות, נאר ס'האט תולה געווען א זכות. אזוי זאגט ר' שמעון. ואם איתא, און אויב איך וועל זאגן אויב יש לה עדים איז די וואסער נישט בודק, יש לה עדים במדינת הים, נמי אתה מוציא שם רע על הטהורות ששתו, מ'וועט דאך מוציא שם רע זיין, והן אומרים, מען וועט זאגן אויף די טהורות טמאות היו. אין אמת'ן זענען זיי געווען טמא, אלא שיש להם עדים במדינת הים. ענטפערט די גמרא, לרב שמעון קאמרת, דו גייסט פרעגן פון רב שמעונ'ען? לרב שמעון מדזכות לא תליא, רב שמעון זאגט אז זכות איז נישט תולה, ווייל ער האט מורא לעז על הטהורות? עדים נמי לא תלו, איז ר' שמעון וועט טאקע האלטן אז אויב ס'איז דא עדים במדינת הים איז אויכעט דעמאלט ווי זאגט מען דאס איז מים בודקים. תוספות פרעגט דא א שטארקע קשיא. רב ששת לערנט דאך פשט אז סיי לויט רבי'ן סיי לויט די רבנן אויב ס'דא א זכות איז מתנוונה גלייך, אויב אזוי וואס זשע זאגט רבי שמעון אז אז מ'וועט מוציא שם רע זיין, מ'זעט דאך אז ס'האט געווירקט, וויאזוי וועט מען מוציא שם רע אויף די טהורות אז מ'וועט זען זיי ווערן נישט קיין. איז תוספות ענטפערט צוויי תירוצים, דאס מ'קען זאגן איין תירוץ, תוספות זאגט אז דער גאנצער טרינקען איז דאך אז די אנדערע פרויען זאלן זיך אפלערנען פון דעם א מוסר, ווי שטייט דאך ווייטער אין דער משנה אז ס'איז א מצוה פרויען זאלן דארט קומען, איז ממילא אפילו מתנוונה, אבער מ'זעט עס נישט גלייך ארויס, מ'וועט מוציא שם רע זיין. מ'וועט נישט וויסן אז מ'איז נאכמער ווערט, אדער אפילו זי וועט ווערן אביסל קראנק, וועט מען זאגן אז דאס נעמט זיך נישט פון די מים המאררים, נאר דאס איז א צווייטע סיבה. דעריבער זאגט רבי שמעון אז זכות איז נישט תולה כדי מ'זאל נישט מוציא לעז זיין. רשב. מיר האבן פריער געלערנט אין גמרא אז רב ששת זאגט א סוטה, דא איז נישטא קיין עדות איז געווארן טמא, אז ס'זאל זיין עדות אז ס'איז טמא וואלט מען דאך איר נישט געגעבן צו טרינקען, נאר ס'איז דא עדות ערגעץ אין מדינת הים אז ס'איז געווארן טמא, דעמאלט זאגט רב ששת אין המים בודקין, איז די וואסער דעמאלט איר נישט בודק. מתיב רב האט רב געפרעגט א קשיא, מיר האבן געלערנט ואלו און דיע שמנחותיהם וואס זייער מנחה נשרפות, דיע סוטות איז א דין וואס די מנחה טוט מען אזוי שטענדיג נעמט מען דאך אראפ א קומץ און די שיריים עסן די כהנים, דעם קומץ איז מען מקטיר. נאר דיע מנחות איז זאגן מיר אז מען טוט זיי פארברענען אויף דעם ארט ווי מען טוט פארברענען די פסול'ע קדשים, ס'זענען נישט ראוי מען זאל זיי מקריב זיין, און אויך קען מען זיי נישט אויסלייזן. מיר וועלן דא מקדים זיין א קורצע הקדמה, דער דין איז, ווען איינער האט געברענגט א מנחה, א מנחה באשטייט דארט פון סולת, און דאָרטן בײַ שמן ולבֿונה און בײַ אַ סוטה איז נישט דאָ ניט קײן שמן ניט קײן לבֿנה, האָט ער עס מקדיש געװען אַז דאָס זאָל זײַן פֿאַר אַ מנחה. ס'איז נאָר געװעזן אין דער זאַך קדושת פּה, ער האָט נאָר געזאָגט מיט זײַן מױל דאָס זאָל זײַן אַ מנחה. נאַכער איז געשען אין דער זאַך אַ פּסול, קאָן מען דאָס אױסלײזן. ווי איז אבער אז מ'האט שוין אריינגעלייגט די מנחה אין א כלי שרת, נאכדעם ווי די מנחה איז שוין אריין איז שוין דא אחוץ די קדושת פה איז אויך פארהאנען קדושת כלי, לערן איך אפ פון א פסוק וואס ווערט דערמאנט כל הנוגע בהם יקדש, אז עס באקומט אויף זיך קדושת הגוף, און א קדושת הגוף אז עס ווערט גע'פסל'ט קען מען דאס נישט אויסלייזן, נאר דאס גייט ארויס לבית השריפה. ס'איז דא אבער א דריטער אופן, יעצט האמער דאך געזאגט אז אויב ס'איז נאר געווען קדושת פה ס'געשעהט א פסול קען מען אויסלייזן, אז ס'איז שוין געווען קדושת כלי אויכעט, ס'געשענט א פסול, קען מען נישט אויסלעזן. ס'דא א אופן, דער מענטש האט עס מקדיש געווען בפה, און ער האט עס אריינגעלייגט אין א כלי, און דאך איז דער דין אז דארף עס נישט אויסלעזן, ס'גייט ארויס לחולין פון זיך אליין. ווען? אויב ס'איז געוועזן הקדש בטעות. אז אויב דאס וואס מיר זאגן די כלי שרת איז מקדש. איז דווקא ווען די זאך איז ראוי צו די כלי שרת, אבער אויב ס'איז געווען הקדש בטעות די זאך איז נישט ראוי צו די כלי שרת, דעמאלט איז נישט געווען קיין קדושת פון כלי שרת, און אויך די קדושת פה איז אויך גארניט. שטייט דא דערמאנט. ואלו שמנחותיהן נשרפות, ביי די סוטות. איז זי א מנחה וואס ווערט גע'פסל'ט און מען דארף עס פארברענען מיט פסולי המוקדשים, און אויסלעזן קען מען נישט אויסלעזן, האומרת טמאה אני, אז זי האט מודה געווען פאר דעם בית דין נאכדעם מען האט שוין געברענגט די מנחה, האט זי געזאגט ס'איז טמא, אדער שבאו לה עדים שהיא טמאה. יעצט דא ווען די בית דין הגדול פארנעמט זיך מיט איר, איז געקומען צו גיין עדות אז זי איז טמא, דעמאלט דא דארף מען דאך שוין איר נישט בודק זיין, און דעמאלט די מנחה ווערט פארברענט. יעצט לאמיר זען דאתו עדים אימת, ווען זענען געקומען צו גיין די עדות? אילימא אז דו וועסט זאגן מקמי דתקדוש, די עדות זענען געקומען צו גיין איידער מען האט אריין געלייגט די מנחה אין די כלי שרת, דעמאלט אויך אז מען דארף נישט האבן די מנחה, וואס איז די דין? קען מען דאך עס אויסלעזן, תיפוק לחולין, זאל ער עס אויסלעזן און ס'זאל ארויסגיין לחולין. ווייל די מנחה האט דאך נאכנישט געהאט קיין קדושת הגוף נאר קדושת פה, און יעדע מנחה איידער מ'האט עס מקדש געווען אין די כלי קען מען דאך דאס אויסלעזן, ממילא קען זיך דא נישט רעדן אז ס'איז געשען אז די עדות זענען געקומען איידער מ'האט עס אריינגעלייגט אין כלי שרת, אלא מוזט דאך זאגן לבתר דקדוש. אז מ'האט דאך שוין אריינגעלייגט אין די כלי שרת, און די כלי שרת זענען מקדש אז ס'זאל באקומען קדושת הגוף, און דא אז ס'איז געקומען צו גיין עדות, קען איך דאך שוין נישט מקריב זיין דיע מנחה, און אויסלעזן קען מען דאך אויך נישט. און פאר א נדבה זאל איך עס ברענגען? קען מען אויך נישט, ווייל פון שעורים קען מען נישט ברענגען קיין מנחת נדבה, פון שעורים קען נאר זיין ביי סוטה און מנחת עומר, אזוי מוז איך זאגן. אי אמרת בשלמא, אויב איך וועל לערנען מים בודקין אותה, אפילו ס'איז דא עדות אין מדינת הים זענען די וואסער איר בודק קומט אויס ווען איך האב מקדיש געווען די מנחה אין די כלי האב איך געדארפן ברענגען די מנחה אלמא בת מקדש ומקרב היא איז דיע מנחה געווארן געהייליגט וכי קדוש מעיקרא שפיר קדוש דעמאלט ווען ס'איז געווארן געגעבן די מנחה אין די כלי שרת, איז געווען ראוי צו די כלי שרת, ווייל עס איז דאך א ספק ווי יעדע מנחה פון א סוטה. דעריבער זאגן מיר, אז עס קומט צו גיין נאכהער עדות, קען איך עס נישט מקריב זיין, אבער א קדושת הגוף האט דאס באקומען, דעריבער זאגן מיר, נשרפת. משום הכי מנחתה נשרפת. אלא אי אמרת אויב דו וועסט זאגן אז אויב ס'דא עדות במדינת הים, די עדות זענען נישט געקומען פאר אונז, זאגן מיר אין המים בודקין אותה איז די וואסער איר נישט בודק, קומט דאך אויס אז דיע מנחה איז נישט געווארן געברענגט אויף צו בודק זיין, דיע אישה איז דאך נישט ראוי אויף קיין מנחה. תיגלי מילתא למפרע, ווייזט זיך דאך ארויס פון פריער, דכי קדוש מעיקרא, אז דעמאלט ווען כ'האב עס פריער אריינגעלייגט צו די כלי שרת, איז עס נישט געווען ראוי צו די כלי שרת, ווייל די פרוי האט דאך אינגאנצן נישט געדארפן ברענגען קיין מנחה, ווייל ס'איז דאך געווען עדות במדינת הים, איז דאך איז בטעות קדוש. אויב אזוי ותיפוק לחולין, ס'דארף ארויסגיין לחולין אפילו אן א פדיון, ווייל אויב ס'איז געוועזן בטעות קען עס ארויסגיין לחולין אן א פדיון. איך האב געמיינט זי דארף האבן א מנחה, אבער די פרוי אז ס'איז דא עדות פון מדינת הים דארף נישט קיין מנחה, איז דאך הקדש בטעות. און ווען דאך זע איך זאגן מנחתה נשרפת איז דאך פון דעם א ראיה, אפילו עס איז דא עדים פון מדינת הים, זאגן מיר אז מען דעק עס, אויב אזוי איז בשעת איך האב געברענגט די מנחה איז געווען ראוי מען זאל ברענגען די מנחה, האט די כלי שרת דאס מקדש געווען, און אז ס'קומט צו גיין שפעטער עדות פאר אונז דארף מען פארברענען. אמר רב יהודה מדיסקרתא, האט רב יהודה פון דיסקרתא געזאגט ס'איז נישט קיין ראיה, אין אמת'ן וועל איך זאגן אז ס'איז דא עדים במדינת הים אין המים בודקין אותה, און אויב עס קומט שפעטער צו גיין עדות וועל איך טאקע זאגן אז וואס? אז די מנחה גייט ארויס לחולין אן פדיה, פארוואס? ווייל ס'איז געווען הקדש בטעות. נאר דא מיינט מען כגון שזינתה בעזרה די עדות עדי טומאה וואס דא האב איך דערמאנט שבאו לה עדים שהיא טמאה די עדות זאגן אז ס'איז די טומאה געשען שפעטער נישט אויף די פריערדיגע סתירה נאר זינתה בעזרה. דכי קדוש מעיקרא, פריער ווען כ'האב דאס מקדש געווען אין דער כלי, דאס איז דאך געווען פאר דעם זנות, איז דאך דעמאלט שפיר קדוש איז דאך געווען ראוי למנחה, ווייל אויף דער זאך וואס כ'האב מקדיש געווען די מנחה, אויף דעם איז דאך נישט געווען קיין עדות. דעריבער זאגן מיר אז נשרפות אבער לו יצויר אז ס'וועט שפעטער קומען עדות אויף דער סתירה אויף וועלכע זי ברענגט די מנחה, וועל איך טאקע זאגן אז ס'הקדש בטעות איז גייט ארויס לחולין אן פדיה. מתקיף לה רב משרשיא האט רב משרשיא געפרעגט א קשיא. ווי קאן זיין זינתה בעזרה והלא פרחי כהונה מלוין אותה פרחי כהונה, רש"י זאגט ווייטער פארוואס ווערט דערמאנט דאס לשון פרחי כהונה, ווייל אין דער סדר אין דער עזרה איז געווען מערער פרחי כהונה, ווי אזוי האט זי געקאנט מזנה זיין?

דאטו פרחי כהונה בכיפה תלו לה, איז דען די פרחי כהונה טוען איר אנהאלטן אין דעם שלייער זאל זיך נישט ארויסדרייען, זי נצרכה לנקביה, האט מען איר אראפגעלאזט און זי האט מזנה געווען מיט א צווייטן. טא ווען איז געשען דאס וואס די עדי טומאה? דאס איז געשען נאכדעם ווען מען האט מקדש געווען די מנחה אין די כלי. רב פפא אמר, רב פפא זאגט, לעולם כדאמרינן מעיקרא, לעולם וויל איך איינלערנען אזוי ווי איך האב פריער געזאגט אז וואס דאס וואס ס'שטייט אז ס'איז געקומען עדי טומאה מיינט מען אויף דער ערשטער סתירה, אויף דער סתירה וואס מ'ברענגט די מנחה, אויף דער סתירה איז געקומען עדי טומאה, איי ודקאמרת האסטו דאך א קשיא תיפוק לחולין ס'זאל ארויס גיין די מנחה לחולין, ריכטיג מדין תורה וואלט עס טאקע ארויס געגאנגען לחולין ווייל ס'הקדש בטעות, דאך דאס וואס מיר זאגן דא אויך נשרפת מדרבנן דאס איז א דין פון די רבנן. ווייל מענטשן ווייסן נישט אז פארוואס עט די מנחה ארויסגיין לחול ווייל עס איז געווען דארט עדות, מענטשן וועלן זען אז די מנחה גייט ארויס לחול גזירה שמא יאמרו טאמער מען וועט זאגן מוציאין מכלי שרת אז מען טוט ארויסנעמען פון כלי שרת א זאך וואס איז געווארן נתקדש אין כלי שרת איז מען מוציא לחול איז צוליב דעם דין כדי ס'זאל נישט ארויסקומען קיין מכשול. האט מען געזאגט טאקע נשרפת, אבער מדין תורה זאגן מיר טאקע אז אויב ס'איז געקומען עדות אויף דער סתירה איז זי נישט געווען ראוי זאל ברענגען א מנחה, איז עס טאקע הקדש בטעות און עס גייט ארויס לחולן אפילו אן פדיה. רש"י. מתיב רב מרי, רב מרי האט געפרעגט א קשיא, רב פפא האט דאך פריער געזאגט, כאטש מיר זאגן הקדש בטעות איז נישט הייליג, דארף דאך אויסקומען אז מ'האט מקדיש געווען א מנחה און מ'האט עס אריינגעלייגט אין א כלי שרת, זאל עס די כלי שרת נישט מקדיש זיין, פארוואס? אויב דאס איז געווען א הקדש בטעות, איז דאך דאס נישט ראוי געווען צו די כלי שרת איז נישט מקדיש, נאר מכח א גזירה שלא שמא יאמרו מוציאין מכלי שרת לחול, זאגן מיר אז אויב מען האט עס מקדיש געווען בפה א הקדש טעות און מען האט עס אריינגעלייגט אין די כלי, אז מדרבנן דארף מען עס פארברענען. ביי ביי דעם ארט ווי מען פארברענט די פסול'ע קדשים און ס'גייט נישט ארויס לחול. מיר האבן געלערנט ווען א סוטה האט געברענגט א מנחה, זי דארף דאך ברענגען א מנחה שעורים, נטמאת מנחתה. אז די מנחה איז געווארן טמא עד שלא קידשה בכלי, איידער מען האט עס אריינגעלייגט אין די כלי שרת עס מקדיש צו זיין, ס'איז נאר געווען אויף דער מנחה קדושת פה, און יעצט אז ס'איז געווארן טמא, הרי היא ככל המנחות, האט עס דעם דין ווי אלע מנחות וואס זענען געווארן טמא. איידער זינט מ'האט זיי מקדיש געווען אין דער כלי ותפדה, ותפדה, און די מנחה ווערט אויסגעלעזט, און פאר די קדושה טראגט זיך אריבער אויף די געלט, און די מנחה גייט ארויס לחולין, און פאר די געלט ברענגט מען א צווייטע מנחה. ווי איז אבער משקידשה בכלי? אויב ס'איז געשען א פסול אין די מנחה, נאכדעם ווי מען האט אריינגעלייגט די מנחה אין א כלי שרת, דעמאלט באקומט דאך שוין די מנחה א קדושת הגוף, הרי היא ככל המנחות, האט עס דעם דין ווי אלע מנחות וואס איז געשען אין זיי א פסול ווען זיי האבן קדושת הגוף, ותשרף, און מען דארף עס פארברענען אויף א פסל'ע מארגן, ווי מען פארברענט אלע פסל'ע קדשים. ווי איז קידוש הקומץ? וואס דארף מען מקדיש זיין דעם קומץ? מיר האבן זאגן דאך אז ווען מען לייגט אריין די מנחה אין די כלי איז עס שוין הייליג, נאר ווען איינער ברענגט א קרבן א בהמה איז דא פיר עבודות איז דא אין דעם קרבן, די ערשטע זאך איז שחיטה, דאס הייסט אז די סכין. וואס די סכין איז א כלי שרת, דאס טוט מקדיש זיין די דם. נאכער איז דא דער ענין קבלה, איך נעם די בלוט אין א כלי צוזאמען. די דריטע זאך איז הולכה, איך טו דאס פירן צו די מזבח. און די פערטע זאך איז זריקה, אויב ס'איז געשען א מחשבה. פון חוץ לזמנו און חוץ למקומו, טוט עס פסל'ען איינס ביי דיע פיר עבודות. די זעלבע זאך כנגד הזבח איז אויך דא די זעלבע פיר זאכן אין א מנחה. דאס וואס איך נעם אראפ דעם קומץ דאס איז במקום שחיטה. דאס וואס איך לייג אריין דעם קומץ נאכער דארף זיין מתן כלי, איך לייג עס אריין א צווייטע כלי, דאס איז במקום קבלה, דאס וואס איך פיר עס צום מזבח, דאס איז במקום הולכה, און דאס וואס איך בין עס מקטיר, איך בין מקטיר דעם קומץ, דאס איז במקום זריקה. איז דא געווען אזוי קידש הקומץ, מען האט מקדיש געווען דעם קומץ, ולא הספיק להקריבו, מען האט נישט, ס'איז נישט געווען קיין צייט מקריב צו זיין דעם קומץ, מקריב צו זיין אים, עד שמת הוא, ביז וואנען ער איז געשטארבן. איז דא אזוי די זאך. קיין פסול אין דער מנחה אליין איז נישט דא, אבער די מנחה דארף איך מער נישט האבן, ווייל די מנחה, קומט דאך אויף דער זאך מתיר זיין איר צו אים, ס'זאל א בודק זיין דא, ער איז דאך געשטארבן, או אדער עד שמתה היא, זי איז געשטארבן, הרי היא ככל המנחות, האט עס דעם דין ווי אלע מנחות, וואס איז געשען א פסול צווישן נאך די קמיצה פאר דער הקטרה. ותשרף, און מען דארף דאס פארברענען ווי? אין דעם בית הדשן דארט ווי מען טוט פארברענען די פסל'ע קרבנות. ווי וועט אבער זיין קרב הקומץ? מען האט מקריב געווען דעם קומץ, און אז מען איז מקריב דעם קומץ איז דער קומץ מתיר די שיריים, דאס וואס בלייבט איבער זאלן די כהנים עסן. ולא הספיק לאכול שריים, דער כהן האט נאך נישט אויפגעגעסן די שריים פון דער מנחה, עד שמת הוא, ביז ער איז געשטארבן, או עד שמתה היא, אדער ביז זי איז געשטארבן, הרי היא ככל המנחות, האט עס דעם זעלבן דין ווי אלע מנחות. וואס די אלעס איז געוועזן בכשרות, און מ'האט שוין מקטיר געווען דעם קומץ, קיין שום פסול איז נישט געשען, נאר וואס דען, יעצט ווייזט זיך ארויס אז איך דארף עס נישט האבן, ותאכל קען איך עסן די שיריים שעל הספק באה מתחילה, די מנחה איז דאך געקומען אויף א ספק, ס'זאל בודק זיין די סוטה. כיפרה ספיקה, און דא טייטשט דער רש"י אז נישט די טייטש איז ס'איז א ענין פון כפרת עון, נישט א אינגעל פון אזכרת אוון, נאר כיפרה ספיקה די טייטש די מנחה האט אפגעטון אלעס וואס האט געדארפן אפטון והלכה לה ממילא. ווייל די מנחה בשעת הקטרת קומץ איז דאך אלעס געווען בכשרות, און אויב ס'איז נישט געשעהן קיין פסול אין די גוף מנחה אין די שיריים איז נישט געשעהן קיין פסול קען מען דאס עסן. ווי וועט זיין באו לה עדים? שהיא טמאה, ווען ס'איז געקומען עדות, שהיא טמאה, ווען זענען געקומען די עדות, רש"י זאגט און תוספות זאגט אזוי, אז דא רעדט זיך, דאס איז געוועזן, מען האט שוין אראפ גענומען דעם קומץ, נאר כ'האב נאך נישט מקטיר געווען דעם קומץ. ווייל אויב מען האט שוין מקטיר געווען דעם קומץ, זאג איך אויך די זעלבע זאך, כיפרה ספיקה והלכה לה איז אבער מען האט נאך נישט מקטיר געווען דעם קומץ, זאגן מיר אז מנחתה נשרפת. נמצאו עדיה זוממין, אויב ס'האט זיך ארויס געוויזען אז די עדות פון די סתירה. וואס דורך די עדות פון דער סתירה דארף זי דאך ברענגען די מנחה, זענען זיי געווען זוממין איז דער דין מנחתה חולין, די מנחה איז חולין, עס טוט גארנישט נישטא נישט די קדושת פה נישט די קדושת כלי, ווייל עס איז געווען בטעות, זעה איך דאך פון די גמרא. אז איך זאג נישט מען זאל ווערן פארברענט מדרבנן, איך זאל מורא האבן טאמער וועט מען קומען זאגן מוציאים מכלי שרת לחול, איז דאך א קשיא אויף רב פפא, רב פפא האט פריער געזאגט אפילו דארטן ווי די הקדש איז געווען בטעות, דאך זאגן מיר אז אויב ס'איז שוין געווען אין כלי שרת. איז מדרבנן ווערט עס פארברענט, דא זעה איך דאך מדרבנן ווערט עס נישט פארברענט, נאר איך זאג ס'איז חולין, ענטפערט די גמרא, עדים זוממין קאמרת, דו גייסט מיר פרעגן פון עדים זוממין אז עס האט זיך געפונען, די טעות האט זיך ארויסגעוויזן ווייל די עדים זענען געווארן געפונען זוממין, עדים זוממין קלא אית להו, עדים זוממין האט א קול, אלע מענטשן ווייסן אז דער הקדש איז געווען בטעות, דעריבער האב איך דארט נישט קיין מורא, שמא יאמרו מוציאים מכלי שרת לחול, אבער דארטן נאר ווי ס'איז געוועזן עדות במדינת הים. נאכער איז מען זיך געקומען צו גיין, מענטשן וועלן דאס נישט וויסן, דעריבער זאגן מיר דארטן אז נשרפת מדרבנן. וואס טו איך שטראפן די עדים זוממין? שטענדיג איז דאך דער דין ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו, זיי האבן געוואלט יענעם מחייב זיין געלט בין איך מחייב די עדים זוממין געלט, זיי האבן געוואלט יענעם מחייב זיין מיתה גיב איך די עדים זוממין מיתה, וואס פאר א שטראף גיב איך דא? איז אזוי, די משנה זאגט אין אנפאנג מלקות, אויב זיי זאגן עדות אויף איינעם וואס איז א בן גרושה בן חלוצה, דארט קען איך דאך נישט מקיים זיין ועשיתם לו כאשר זמם, גיט מען די עדים זוממין מלקות. איז דא אויך, אויב די עדי קינוי האט מען מזים געווען, גיט מען זיי מלקות, זיכער, ביי די עדי סתירה איז א שאלה, אנדערע זאגן, זיי האבן דאך געוואלט. איר מאכן שאדן די כתובה. אפילו זי איז טהורה, קען אמאל זיין זי וויל נישט טרינקען, זי וויל נישט ווערן אזוי מבוזה'דיג, וואלט זיך געהאט, וואלט זיך דעמאלט געווען דער דין יוציא ויתן כתובה, דעריבער דארף מען די עדים זוממין באצאלן איר די געלט פון כתובה. אנדערע לערנען אז ס'איז דאך נישט קיין זיכערע זאך אז מ'האט געמאכט שאדן איר כתובה. איז דער דין אז אויב מען האט געפונען עדים זוממין די עדי סתירה גיט מען זיי מלקות, די מאירי רעדט פון דעם, רש. מסכת סוטה, דף ו' עמוד ב', די לעצטע פינף שורות פון עמוד. מיר האבן געלערנט אזוי ווי רב ששת האט פריער געזאגט. אז אויב ס'דא עדות במדינת הים אז די סוטה איז געווארן טמא איז אין המים בודקין אותה ולאו מטעמיה, אבער אין דער ברייתא שטייט נישט דער טעם פון רב ששת'ן נאר א צווייטער טעם, רב ששת האט דאך געזאגט, איך לערן עס אפ ועד אין בה, אז ס'איז נישט דא קיין עדות אפילו במדינת הים דעמאלט זאגן מיר והביא האיש את אשתו. אבער מיר האבן דאך פריער געזאגט, מיר האבן דאך געהאט א קשיא, רש"י האט געפרעגט א קשיא, פשטות ועד אין בה מיינט מען דאך פארקערט, ס'איז נישט דא קיין צוויי עדות, נאר ס'איז דא איין עדות אויף טומאה, איז טאקע אין דער ברייתא שטייט א צווייטע טעם, טהורה ולא שיש לה עדים במדינת הים, אין פסוק שטייט ואם לא נטמאה האשה, וטהורה היא, ונקתה ונזרעה זרע. און די ווערטער וטהורה היא איז איבריג, ס'גענוג ס'זאל נאר שטיין ואם לא נטמאה אז זי איז נישט געווארן טמא, ווייס איך דאך אליין אז זי איז ריין ונקתה, וואס דערציילט מיר די טהורה? טהורה ולא שיש לה עדים במדינת הים, דווקא ווען זי איז טהורה. אבער נישט אז ס'איז דא עדות במדינת הים, וואס דעמאלט וועט די מים נישט בודק זיין, דעמאלט וועט נישט זיין ונקתה ונזרעה זרע. דאס הייסט אויב זי איז געווארן געראטעוועט אז די מים זאל איר נישט פארשאטן צוליב די עדים במדינת הים, וועט די זאכן פון ווייטער נישט זיין יעצט וטהורה. ס'איז דא א איבריגע ווארט קומט מען זאגן. ולא שתלתה לה זכות, אז אויב ס'האט נישט געשאדט איר אין אמת'ן איז זי נישט ריין, נאר וואס דען זי האט געהאט אויף זיך א זכות, דעמאלט זאגט מען נישט ונזרעה זרע. יעצט היא.

אז אויב מען רעדט שוין וועגן איר, די פרויען וואס זיי טוען דארטן שפינען ביי די לבנה, טוען רעדן וועגן איר פרא על קלקול המעשה, דעמאלט איז די מים נישט בודק. איז שטייט דאך דא אויך די זעלבע זאך ווי רב ששת, אבער דא שטייט נישט איך לערן עס אפ פון ועד אין בה, נאר איך לערן עס אפ פון א צווייטע ארט. פרעגט די גמרא איבער רב שמעון, רב שמעון האט פריער געזאגט אז זכות איז איר נישט תולה, דארף מען דאך לערנען די ד אז ער דרשנ'ט נישט די וו. איז זאָל טאַקע, איז נהי, זאָל טאַקע זײַן דוי"ו לא דריש, אַז די וו דרשנט ער נישט אָבער י רב שמעון האָט פֿריִער געזאָגט מיט דעם לשון אַתּה מוציא שם רע על הטהורות. מען וועט זאגן אז די טהורות זענען יא געווען טמא, נו דעריבער זאגן מיר אז זכות איז נישט תולה, ווייל אויב די זכות וועט תולה זיין וועט מען זאגן אז די טהורות זענען אויך טמא, איז דאך די זעלבע זאך, והא איכא, ס'איז דאך פארהאנען יש לה עדים במדינת הים, אויב ס'איז דא עדות במדינת הים, זאגט מען, לערנט מען דאך אפ פון דעם פסוק אז דעמאלט איז די מים נישט בודק, איז דאך צוריק שווער אתה מוציא שם רע על הטהורות, מ'עט זאגן עדות איז געווען אין אמת'ן איז עס טמא, איי פארוואס האט איר די וואסער נישט בודק געווען, ווייל ס'איז געווען עדות ממדינת הים. איי לכאורה איז דאך א חילוק, ווייל אויב ס'איז דא עדות ממדינת הים וועט זי נישט זיין שענער, זי וועט נישט זיין ונזרעה זרע און די אלע זאכן, נאר דאס וועט זיין זאכן וואס איז שפעטער, אבער דערוויילע יעצט דא איז דאך די מוציא לעז אויף די טהורות. ענטפערט די גמרא, לא שכיחא. דאס איז נישט שכיח, וועלן מענטשן נישט חושד זיין די טהורות, זיי וועלן נישט גיין זאגן אז דעריבער האט די מים נישט בודק געווען, ווייל ס'איז דא עדות במדינת הים. און תוספות לייגט דא צו, לכאורה קען איך דאך פרעגן די זעלבע קשיא, מען וועט זאגן אז ס'איז געווען בא עליה בעלה בדרך, נאר דאס דארף מען אויך זאגן, דאס איז אויך א זאך וואס איז לא שכיח, לויט ר' שמעון איז דאך זיכער בפשטות לא שכיח, ווייל מען גיט דאך מיט. צוויי תלמידי חכמים אויפן וועג, נאר ווייטער איז דאך דא אין גמרא אז רבי יהודה זאגט מען גיט נישט מיט, נאר ער אליין גייט, דא ס'איז א ענין, אט וויל ער דאך איר פארמיסן, ער וויל דאך נישט וואוינען מיט איר, און מיטאמאל זאל איך מורא האבן וואלעל, רשי.